טייערע ליבע ברידער, לאמיר אביסל זעהן ווי אזוי מען קען אריין גיין אל הקודש, אונז עפענען אונזער פרשה, לאנגע פרשה, אחרי מות קדושים, בזאת יבוא אהרן אל הקודש, ס'איז דא עפעס א וועג, ס'איז דא עפעס א סוד, ס'איז דא עפעס א טיר, ס'איז דא עפעס א שליסל, וואס מיט דעם קען אהרן יעדע איינע. אריינגיין אל הקודש, אל הקודש פנימה, אין א אינערליכע הייליגקייט. און עס איז דא א וועג פאר דעם, עס איז נישט א זאך, עס איז נישט אפן, עס איז דא אמת'דיג, והבא לטהר מסייעין אותו, עס ווארט אויף יעדן איינעם. אבער ס'דארף, מ'דארף לערנען די סוד, מ'דארף לערנען די וועג. און וואס אונז פארשטייען פון די אנהייב פון די סדרה, וואס האט אזוי ווי א אריכות, ס'דא צוויי פסוקים, סיי די אריכות וואס מ'קען זעהן אין די טעקסט אין די לשון הפסוק, וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן, ויאמר ה' אל משה, נאכאמאל, דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקודש. ס'איז עפעס נישט געווען אזוי גרינג, ס'האט זיך אזוי געקעקעצט, אנגעהויבן. וידבר הוי' אל משה, ויאמר הוי' אל משה, ביז מען קען פארשטיין די, קען אנקומען צו די השגה פון בזאת יבא אהרן אל הקודש. און סיי אין די עצם מעשה, אזוי ווי אונז לערנען דאך. דאס איז אחרי מות שני בני אהרן, ס'איז געווען די גאנצע, מ'קען עס רופן די פרוב וואס איז נישט געלונגען, מ'האט געוואלט אנקומען אל הקודש נדב ואביהוא, ס'איז דאך געווען למעשה די ערשטע טאג וואס מ'האט אויפגעשטעלט די משכן, מ'דארף אזוי הערן די מעשה, מ'האט געעפנט עפעס א קודש, ס'איז אראפגעקומען אויף די וועלט עפעס א השראת השכינה, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם, כבוד ה' היום יראה כבוד ה' עליכם, עס איז עפעס אנגעקומען, דארף מען דאך וויסן אריינצוגיין, מען דארף דאך וויסן די וועג אריין, און די צוויי גרויסע גרויסע נחשון בן עמינדב'ס בעצם, די צוויי גרויסע, יא, די צוויי גרויסע אידן וואס האבן זיך אריינגעשטופט דוחקו ונכנס צו די קודש, האבן עפעס עפעס געמאכט א טעות, עס איז דא עפעס א הוה אמינא און עפעס א מסקנא דא, עס איז דא עפעס א עפעס א וועג וואס מען קען נכשל ווערן, אפילו עס איז דא א קודש, אפילו עס איז אנגעקומען די קודש אויף די וועלט. קען מען אנקומען אין די קען מען פארברענט ווערן דערפון, לאמיר שוין זאגן אזוי, מ'קען פארברענט ווערן דערפון. און מתוך דעם, מתוך די, אזוי ווי אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בה, מתוך די טעות, מתוך די הוה אמינא, איז מען אנגעקומען צו די ריכטיגע מסקנא, בזאת יבא אהרן אל הקודש. דאס דארף מען דאך פארשטיין וועגן דעם, דאס איז די טייטש באמת, באמת וואס רש"י שרייבט, לא תמות כדרך שמת פלוני. דאס הייסט, די מיתת פלוני איז נישט געווען לחינם, ווייל אזוי ווי יעדע זאך, אזוי ווי מ'קען נישט לערנען א זאך אן זיך טועה זיין, מ'קען נישט אנקומען צו קיין מסקנא אן קיין הוה אמינא, וואס דאס אליינס ווייזט אויף די טיפקייט, דאס ווייזט אויף די ערנסטקייט פון די זאך, א זאך וואס מ'קען נישט אננעמען קיין טעות איז נישט ווערט קיין סאך, דאס מיינט ס'איז נישט קיין ערנסטע זאך, ס'נישט קיינער האט נישט קיין טעות אויף וועלכע פון וועלכע זייט צו טרינקען א גלעזל וואסער, איך ווייס. דאס וואס איך זאג דיך ס'איז לכאורה זעט אויס אזוי אבער באמת איז דא עפעס א ערנסטערע זאך א טיפערע זאך, דאס איז אליינס אזווי א סימן אויף די קדושה אויף די. קודש, אויף די כבוד פון די זאך, אזוי ווי דער אייבערשטער זאגט, בקרובי אקדש על פני כל העם אכבד, דאס איז א זאך וואס איז מקדש, וואס איז מכבד די זאך, א דבר מכובד האט טעותים, האט וועגן, האט אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בו. אונז ווילן ווילן אונז אריינגיין אין דעם, און אזוי ווי אונז פארשטייען אלעמאל, קודש איז נישט עפעס א דבר נעלם, קודש איז נישט עפעס א עפעס א זאך וואס איז עפעס א תוספות, עפעס א עס וואלט געווען שיין מען זאל אריינגיין אין א קודש, ווען מיר זאגן קודש קען מען עס אין א אנדערע א אנדערע וועג פון עס רופן איז חכמה, יעדער איינער ווייסט מען וועט זען אין א מינוט, די קו די זוהר רופט קודש חכמה, חכמה די ספירת החכמה הייסט קודש, הייסט באופן כללי די דעת די שכל די השגה, איז א פשוטערע וועג פון עס זאגן. איז ווי קומט מען אן צו שכל? ווי קומט מען אן צו חכמה? ראשית חכמה, ווי קומט מען אן צו חכמה? און וואס מיינט חכמה? חכמה מיינט אויך נישט עפעס אז מען קען לערנען עפעס א גאנצע מסכתא, עפעס א גאנצע מקצוע. חכמה מיינט דאך אז מען ווייסט וויאזוי זיך פירן, וויאזוי זיך צו פירן אויף די וועלט. די וועלט איז דאך א עולם הספק, עולם השאלה, עולם הבינה, קיימא לשאלה, עולם השאלות. אויב מען האט שאלות איז מען דאך שוין גוט, יא? און און. און אונז ווייסן נישט וויאזוי זיך צו פירן אויף די וועלט, מ'דארף וויסן די אלע חטאים וואס אונז זעען אויף די וועלט, אלע פגמים, ס'הייסט מען זאגט נדב אביהוא האבן געזינדיגט, אבער אנדערע וועג פון דאס זאגן אז זיי האבן זיך טועה געווען, אזוי איז מען דאך אלעמאל עומד, כ'זאג אלעמאל ס'איז ווי א רמז, האומר דוד חטא אינו אלא טועה, דוד איז נישט חוטא, דוד איז טועה, אבער קיינער איז נישט חוטא, יעדער איז טועה, ס'הייסט, ס'דא עפעס א סוגיא, ס'דא עפעס א זאך, מען דארף וויסן ווי אזוי זיך צו פירן, און מען ווייסט נישט, און באמת אלע אלע מענטשן, אלע מכשולות, אלע טעותים, אלע עוולות, באמת קומט עס ווייל מען ווייסט נישט ווי אזוי ווי אזוי זיך צו פירן, אנדערע ווערטער מען האט נישט קודש, מען האט נישט חכמה. און אלע מענטשן דרייען זיך בכללות ובפרטות, מיט ערנסטע ספיקות, איך ווייס נישט וואו איך זאל גיין וואוינען, איך ווייס נישט וועלכע חדר איך זאל שיקן מיין זון, איך ווייס נישט צו איך זאל גיין אין געשעפט איין מאל אדער צוויי מאל, צו איך זאל ארויסגעבן אזויפיל געלט צו אזויפיל געלט, צו איך זאל ארבעטן אין דעם, צו איך זאל ארבעטן אין יענץ, איך זאל לערנען די נושא אדער יענע נושא, עולם מלא ספיקות, מען מוטשעט זיך, מען גייט צו רעבעס און צו יענע קברי צדיקים און צו איך ווייס, מען מאכט גורל הגר"א'ס מיט אגרות קודש און מיט איך ווייס נישט וואס אלץ צו סאלוון די פראבלעם, וויאזוי וויאזוי ווייסט מען וואס צו טון, מיט אנדערע ווערטער ווי ווי איז מען יבא אל הקודש, ווי קומט מען אן צו די חכמה, צו די השגה עליונה וואס באמת באמת א מענטש וואס וואס קען האבן אביסל קלארקייט אויף די וועלט, באמת באמת א מענטש וואס קען האבן אביסל קלארקייט אויף די וועלט. עזרא קען יו מעיק איט ליטל לאוער אר פוט א, אר פוט א העדפאונס פליז? באמת דאס זעסט דאס איז קודש און דאס איז דאס איז געוואלד דאס הייסט השראת השכינה דאס הייסט נביאה פארוואס גייט מען אין בית המקדש שטייט ונועדתי לך שם איך האב פלאץ ווי זיך צו דורך צו רעדן מיט די שאלות וואס אונז האבן ווען מען גייט אריין צום רעבען מען דארף אריין גיין צו גאט דארף אריין גיין צו אים אין שטוב און דארט געפינט מען אויס דער דער כהן גדול איז געגאנגען אין קודש הקדשים נישט סתם געגאנגען לשם מצוה איז געגאנגען פון דעם האט ער באקומען השגה אויף א גאנץ יאר ווי אזוי זיך צו פירן ווי אזוי מתפלל צו זיין ווי אזוי צו פירן די כלל און די פרט. אויב אזוי איז ווי נאך מער וויכטיג איז נישט צו מאכן קיין חטא נדב ואביהוא און נישט צו גיין אל הקודש מיט עפעס א אש זרה אשר לא ציווה אותם וימותו בקרבתם לפני ה' וימותו איז טאקע נתקרב געווארן בקרבתם לפני ה' געווארן אזויווי א קרבן נתקרב געווארן אבער וימותו איז נישט ס'נישט געלונגען די שפיל איז נישט געלונגען ס'געווען דא א טעות. און עס איז זייער זייער זייער זייער אקטועל יעדע איינער קען זיך עס אריין לייגען אין זיין זיין פרט. וויל אונז לערנען אביסל זוהר וואס די זוהר זאגט אויף דעם אנהייב סדרה. הייבט אן די זוהר אזוי. זאגט די זוהר הקדוש וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן נאכדעם ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך. רבי יהודה געפרעגט, געפרעגט שטייט רבי יהודה אמר מיינט ער האט געפרעגט. שטייט דאך וידבר ה' אל משה, וואס שטייט נאכאמאל? ס'איז דא צוויי מאל. ס'איז איבעריג, וואלט געשטאנען וידבר ה' אל משה אחרי מות, דבר אל אהרן. די שטיקל ויאמר ה' אל משה, איז ממש א איבעריגע שטיקל, ס'איז איבערגע'חזר'ט, סך הכל געטוישט די נוסח פון וידבר ביז ויאמר. אבער אונז ווייסן אלעמאל ווען ס'איז דא אזא זאך. ווייזט עס אויף עפעס א איידעלע זאך, עפעס א דבר עמוק, און אזוי שטעלט גלייך צו נאך א צווייטע א ענליכע פלאץ אדער נישט ממש די זעלבע אבער א ענליכע זאך שטייט אין אנהייב ויקרא, אונז האבן גערעדט וועגן דעם דארט אביסל, ויקרא אל משה וידבר ה' אליו, שטייט ויקרא נאכדעם וידבר, די זעלבע זאך שטייט ברענגט ער די פסוק פון פרשת משפטים, שטייט אויך ויקרא אל משה, נאכדעם שטייט ואל משה אמר עלה אל ה' אין אנדערע ווערטער קען מען פארשטיין אז באופן כללי איז דא א קריאה און ס'דא א דיבור, ס'דא עפעס צוויי סטעפס, ס'דא עפעס א וידבר הוי' און נאכדעם איז דא עפעס א ויאמר הוי', זאגט דער זוהר דאס איז דער טייטש, דא אלא הכא דרגא חד ולבתר דרגא אחרא, אזוי ווי אונז לערנען דארט ואל משה אמר עלה אל ה' אדער ויקרא אל משה, וואס איז דער טייטש פון דעם? ויקרא טייטש על פי זוהר, די שכינה, די מדת המלכות, האט גערופן משה, ס'האט אים אויבן אויפגעהויבן צו די פלאץ פון די מדת המלכות. נאכדעם וידבר הוי' הייסט די ספירת התפארת אדער די זעיר אנפין, דאס וידבר אליו, אדער ער איז ואל משה אמר ווער איז אמר, עס איז א שם נעלם, עס איז א ספירת המלכות, די שם אדנע. עלה אל הוי', גיי ארויף צו די שם הוי', דאס הייסט צו א צווייטע לעוועל. די זעלבע זאך דא איז ביי וידבר הוי' אל משה דאס איז מרמז אויף די שכינה דאס איז א לשון דיבור נאכדעם איז דא ויאמר דאס ויאמר קען מיינען אויך די לשון המחשבה און דו ווייסט ויאמר פון מעשה בראשית איז באמת א לשון המחשבה די רצון דאס איז העכער אין אנדערע ווערטער אנצוקומען צו די מדריגה פון נבואה פון משה און אפשר קען מען עס האט דאס צוטוהן מיט דעם וואס אלע נביאים זענען נתנבא בכה און משה נתנבא בזה, וואס דאס מיינט אז משה ער טאקע גייט טאקע אריין אין די טיפערע מדריגה וואס הייסט שם הוויה, דאס הייסט אין די אין די גאנצע זה די גאנצע זה דאס הייסט די גאנצע כה די גאנצע מלכות די גאנצע ויקרא דאס איז ביי משה הקריאה, און דארף מען דאס בעסער דאס בעסער פארשטיין, דאס איז על פי קבלה, דאס איז על פי קבלה שפראך, ס'דא צוויי לעוועלס און די נבואה באשטייט פון די צוויי מדריגות, קען נישט נאר האבן איין מדריגה, אפילו משה קען נישט האבן נאר די איין מדריגה, און אוודאי אלע נביאים אויך, אין א געוויסע זין דארף מען האבן די צוויי מדריגות, ס'הייסט כה יחיד, א נבואה הייסט יחוד, ס'רעדט איינער מיטן צווייטן, איז דא קודם מ'איז זיך מכין אין די מדריגה פון פון די מלכות, ס'הייסט ס'הייסט כה אמר השם אדער ס'הייסט וידבר וידבר ה' אל משה, נאכדעם קומט מען אן צו די העכערע מדריגה, ס'הייסט די קלארערע נבואה, צו אמת'דיג הערן די תשובה פון די נבואה קען מען זאגן. אזוי ווי די שאלה און די תשובה וואס דאס איז די ספירת התפארת איז די ספירה וואס הייסט שם הוויה. יעצט לאמיר דאס צונעמען למעשה, און געווענליך ס'איז אינטערעסאנט געווענליך די זוהר הייבט אן מיט א ענין על פי מער על פי נגלה אדער מער על פי מוסר אפילו על פי חסידות קען מען עס רופן יא די זוהר איז מוסר איז נישט מוסר ס'איז ווארעמקייט און אור. און שפעטער איז ער מפרש אסאך, שפעטער זאגט ער, לאמיר שוין זאגן די סוד, איז ער מפרש על פי קבלה און זיין לפי זיין נוסח פון די איידלקייט פון נוסחאות פון קבלה פון די ספירות. למעשה, אזוי ווי איך פארשטיי די זוהר אז דאס איז א המשך פון די זעלבע שטיקל, און אוודאי איז עס. די זוהר דא גייט לכאורה פארקערט, נאר עס איז אפשר מער אויף די נוסח ווי אונז גייען געווענטליך. נאר ווי געזאגט א יסוד, ס'איז דא צוויי מדריגות, דאס איז א סטראקטשער וואס מ'קען האבן אין קאפ, ס'איז אלעמאל גוט צו וויסן. ס'איז נישט גענוג צו האבן די מדריגה פון מידת המלכות, אבער מ'דארף דארט אנהייבן, און שפעטער קומט מען צו מדריגה וואס הייסט תפארת, וואס הייסט הוויה. שפעטער דארף מען זיך עס איבערטייטשן אויף למעשה, מ'דארף זיך מסביר זיין וואס דאס מיינט אין וואס מ'רופט אין עבודת השם, וואס הייסט, וויאזוי, וויאזוי, וואס מיינט עס למעשה אין אונזער השגה, אין אונזער הבנה, אין אונזער עבודה. יעצט קומט אונז די נעקסטע שטיקל זוהר, וואס איז מסביר. רבי יצחק פתח, אויף די זעלבע פסוק, עפנט רבי יצחק מיט א אנדערע זאך. ס'איז דא צוויי פסוקים אין תהלים, זעהן זיך אויס זענען זיך סותר. איין פסוק שטייט עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה. צווייטע פסוק שטייט עבדו את הוויה ב בשמחה בואו לפניו ברננה. דאך א סתירה וויאזוי דינט מען די אייבערשטער.

ובגין דחלא דמאריה, ישתכח לבתר דיעביד בחדוותא פקודי אורייתא. יעדע זאך דארף מען קודם האבן מדת היראה, קודם מורא האבן פון גאט, ציטערן פון גאט, און דורך דעם וואס ער האט יראה, דען קומט ער אן צו טון בשמחה, עבדו את השם בשמחה, טוט ער מצוות בשמחה, טוט ער די שאר עבודת השם בשמחה. און אזוי אזוי איז ער מסביר, ס'הייסט לכאורה, פשוט גערעדט הייסט עס האט ער געמאכט אזא אוקימתא בתחילה ביראה ולבסוף בשמחה, יא? אדער אזוי ווי פארשידענע מוסר ספרים וואלטן עס געזאגט, א מענטש דארף אנהייבן מיט אלעמאל מיט קבלת עול, מיט יראה, מיט א מער פשוט'ע מדריגה, און נאכדעם קען מען אנהייבן מיט שמחה, ווען מ'הייבט אן מיט שמחה איז קומט זיך אן עס איז אזא פריקת עול אדער הוללות, אזא סארט פשט. ער זאגט אז דאס איז די פשט פון די פסוק אין דברים וואס שטייט. און וואס כאן מה השם אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, וואס הייסט כי אם ליראה? ווייטער א קשיא, וואס מיט שמחה, וואס מיט אהבה, וואס מיט אלע אנדערע זאכן? שטייט דאך אפילו אין יענע פסוק אליינס, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולשמור כל מצוותיו, ס'איז א גאנצע אריכות. פשט איז די אנהייב, די ערשטע זאך איז יראה, און פון יראה קומט מען אן צו אלעס אנדערש, דאס איז אזוי ווי א אוקימתא, און ס'איז אוודאי נישט אמת, אזוי ווי ווער ס'האט געהערט וואס האבן געזאגט פריער אז דאס איז די צוויי מדריגות פון די וועלט וואס הייסן תפארת און מלכות. קען דאך נישט זיין אז דאס איז די גאנצע די גאנצע מעשה דא. נאר וואס ער מיינט, און מ'קען זען שפעטער זאגט רבי אבא ער גייט צוריק, גייט צוריק צו דאס איבערטייטשן וואס הייסט ביראה און וואס הייסט און וואס הייסט בשמחה. און ער זאגט ווייטער אז יראה הייסט יראת הוויה ראשית דעת יראת הוויה, ס'איז יראה איז א חלק פון גאט, ס'הייסט די ספירת המלכות. פון דעם דארף מען אנהייבן דאס די טייטש בזאת יבא אהרן אל הקודש, מען דארף אנהייבן פון די בזאת, וואס הייסט זאת איז א כינוי פאר די ספירת המלכות. לאמיר דאס אביסל אביסל מסביר זיין. אזוי ווי אונז זאגן ביי עבודת השם עבדו את הוויה בשמחה, שמחה איז א מצב פון הוויה, אזוי ווי אונז לערנען שמחה, דאס הייסט שמחה דארף מען וויסן צו שמחה איז דאך טייטש אזוי ווי שלימות, שמחה איז טייטש אז ס'איז גוט, ס'גייט, ס'ארבעט, אונז טוען באמת עבודת השם. מען ווייסט די תירוץ, יא, אין שמחה כהתרת הספיקות, כ'ווייס וואס איך טוה און איך טוה עס, שמחה לאיש במענה פיו איך פיל אז איך האב עס אפילו געטוהן, ס'איז א ישמח, וויאזוי מען זאגט, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, כ'טוה, כ'פלעג בשמחה, די עבודת השם איז אליינס די שמחה, אזוי ווי די אריזל האט באמת, די חסידות האט געטייטשט עבדו את הוויה מיט וואס? מיט שמחה. די עומק פון דעם איז נישט נאר אז זיין פרייליך איז עפעס א עבודה, דאס איז אוודאי א געוואלדיגע עבודה, נאר שמחה איז אזויווי א סימן, שמחה איז אזויווי די הגדרה פון ריכטיגע עבודת השם, ס'הייסט נישט די הכנה פאר עבודת השם, נישט אזויווי מען מוטשעט זיך, אזוי געווענליך, אז ס'איז דא אזוי צוויי מדריגות, ס'אלעמאל קודם מוטשעט מען זיך, מען פרובירט, אפשר איז מען אזוי, זיך מתגבר אויף אזא עצלות, אויף אזא יצר הרע, אויף אזא מניעה, און נאכדעם ס'גייט, מען טוט עס שוין טאקע, דאס הייסט מען מוטשעט זיך נישט, מען פרובירט נישט, מען הייבט זיך נישט אן, ס'פארט, דאס הייסט בשמחה, דאס הייסט ער טוט די מצוות בשמחה.

און אזוי ברענגט דער פירוש פון די אריזל די ידיעה אז דער אריזל זאגט אז אלע אסאך השגה איז תלוי אין שמחה און די טייטש איז אז א שמחה מיט השגה איז די זעלבע זאך כמעט ס'הייסט מען קען אפילו זאגן ווען מען האט נישט קיין שמחה טייטש אז מען האט מען האט נישט קיין השגה דארף מען וויסן וויאזוי מען קומט אן צו דעם אבער דאס איז דאס איז די שמחה יעצט אן אנדערע ווערטער שמחה קען מען רופן די אזוי ווי ס'שטייט אין שמחה לאיש במענה די תירוץ די מענה ווען א מענטש קומט אן ער איז א נביא, אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה, האט א שמחה, עס איז שוין גוט. ס'איז דאך אבער דא אז אלעמאל דער געוואלדיגער ספק, אפשר איז די שמחה אין די דירעקשאן, אפשר איז עס יענע, ווי גייט מען עס בכלל זוכן? וויאזוי ווייסט מען בכלל, וויאזוי הייבט מען אן, פון וועלכע זייט הייבט, עפנט מען די די ספר? וואס הייסט עבדו את הוי"ה בשמחה? און באמת איך קען זאגן טויזענט סברות, טויזענט טעאריעס, יא, ס'דאך א מורא'דיגע בלבול וואס מענטשן האבן, ווי, פון ווי הייבט ער אן זיין, זיין זאך, זיין, זיין, וואס מ'רופט עבודת השם, אדער זיין, זיין חיי שמחה, פון ווי הייבט זיך אן זיין שמחה, פון ווי הייבט זיך אן די וועלט, אפשר דארף מען לערנען אזא ספר, אפשר דארף מען טון אזא וועג, אפשר דארף מען גיין אויף אזא טריפ, אפשר דארף מען פארן צו אזא קבר, אפשר דארף מען מאכן אזא התבודדות, אפשר דארף מען בכלל ארבעטן און מאכן מער געלט, כ'ווייס, ס'דא אזויפיל זאכן וואס מ'קען טון, אזויפיל וועגן פון זיי צו טון. אז די אז דאס איז דאך אלס נישט נישט ווי ווי סאך מער אסאך מאל ווי מער מען לערנט ווי סאך מער מען ווייסט ווי סאך מער מען טוט האט מען ווייניגער ווייל מען ווערט מער צעמישט מען איז שוין מער צעמישט מען איז שוין מער ווייסט נישט ווי איך בין און בכלל אפילו נאך א מענטש טוט עס קען ער דאך זאגן אפשר האב איך נישט געטון ריכטיג אפשר בין איך נאר די ואו וי אפשר איז קבוץ מ'דארף א נייע ואו וי ווי מ'איז און ס'געשעט דאך אז א מענטש קען נאר מיט די בעסטע כוונה

אין אנדערע ווערטער, א מענטש דארף וויסן אז מצדו איז אזוי ווי ס'שטייט פתחו לי פתח כחודו של מחט, די חלק העבודה וואס א מענטש קען באמת טון, וואס מ'קען רופן זיין בחירה, אפילו מיט אריינקריכן אין די ענין בעומק, אבער די עיקר זאך, די איינציגסטע זאך, די עיקר זאך וואס א מענטש האט צו טון, איז באמת נאר איין זאך און ס'איז א דבר פשוט ביותר און א דבר קל ביותר, נאר מ'טאר נישט ווערן דיסטרעקטעד מיט דעם פון אנדערע זאכן, און דאס איז די חטא פון אדם הראשון, זיי זענען געווארן דיסטרעקטעד מיט אנדערע זאכן. די זאך הייסט כי אם ביראה. יעצט יראה וואס די פונקטליכע די אפטייטש פון יראה קען מען קען מען אריין גיין אין אסאך אין אסאך וועגן, מ'קען מ'קען רעדן פון יראת הרוממות אבער דא רעדט מען לכאורה נאכנישט פון יראת הרוממות יא? יראת הרוממות איז דאך שוין נאכדעם, ס'איז א חלק פון די שמחה. מ'קען רעדן פון יראה אלס ציטערן, יראת עונש מיינט אויך נישט יראת עונש, יראת עונש איז צו נידעריג באמת, יראת עונש איז זארגט ער נאך פאר זיך, זארגט ער נאך ער זאל נישט גיין אין גיהנום, דער זוהר רופט עס יראה רעה, ס'קען נישט זיין אז ס'מיינט נישט באמת יראת עונש. מ'דארף דאך רעדן פון די תנועה פנימית, פון וואס וואס ס'מיינט די יראה, די בזאת. יראה מיינט, מ'קען עס רופן, איך האב א בעסערע ווארט, ס'הייסט הסכמה. מסכים זיין. אדער מער היימישע ווארט איז קבלה. אבער ס'האט שוין שוין שווער שלעכטע קאנאטעישאן, זאג איך הסכמה. איך עגרי. איך עגרי. צו טון וואס איז ריכטיג, איך עגרי צו אפלאזן אנדערע חשבונות, און איך איך וועל זיין דעי עובד השם, איך גיי תחת ממשלת השכינה, איך וויל זיין פון דעי חברה שכינה, פון דעי חברה הוויה, פון דעי חברה נביאים, פון דעי חברה וואס בקרבתם לפני הוויה דאס דאס איז די גאנצע וואס איך וויל, און כעין דעיס די נקודה איז דא אין דעם אליינס אפשר בירורים עד אין סוף, אבער ס'איז באמת א פשוטע יעס אדער נאו קוועשאן, ס'האט נישט קיין גרויסע אריכות, און מ'דארף וויסן אז ס'איז א פשוט'ע יעס אר נאו קוועשאן ווייל אונז זענען אזוי דורגעלערנט אז יעדע זאך איז קאמפלעצירט און אפשר אהער און אפשר אהין, קאמפלעצירט איז די צווייטע לעוועל, אויף דאס דארפסטו דיך נישט זארגן, ווייל דו דארפסט דיך נישט זארגן וועגן יענס, דארפסט דיך נאר זארגן וועגן די פשוט'ע זאך, פשוט בתכלית הפשטות, דאס הייסט בתמימות, דאס הייסט בזאת, בתמימות, תם מה הוא אומר מה זאת, יא, בתמימות. הייסט, איך בין מסכים. יעצט, שפעטער וועט מען מבורר ווערן אז לפי העכערע מדריגה וואלט איך נישט מסכים געווען, ס'איז נישט מיין דאגה, דאס איז שוין ווייטער צופיל, צופיל אריינגעקראכן אין נישט, אין א נישט זאת, אין א העכערע מדריגה וואס איז נישט מיין פלאץ. מען שטייט אויף אינדערפרי, איז דא א זאך וואס הייסט, מה ה' אלקיך שואל מעמך? און דאס איז דאך די שאלה פון די וועלט, יא, מה ה' אלקיך שואל מעמך? איז א אנדערע וועג פון זאגן, מה יעשה אדם בעולם הזה? וואס זאל איך טון אויף מיין לעבן? די תירוץ איז, כי אם ליראה, נאר איין זאך, דו דארפסט טון נאר איין זאך.

איך לייג, כ'האב נישט ליב צו זאגן, כ'האב נישט צולייגן מער ווערטער ווייל ס'מאכט עס ערגער. כ'לייג, כ'קען זאגן איך לייג אוועק אנדערע חשבונות, כ'קען זאגן איך לייג אוועק מיינע רצונות. כ'וויל נישט אפילו אוועק לייגן מיינע רצונות, כ'דארף נאר צולייגן איין הסכמה. כ'בין מסכים אז די, צו, צו יראת הוויה. כ'בין מסכים צו די שכינה. כ'בין מסכים אז די שכינה זאל זיין די וואס פירט מיר. יעצט די רגע וואס דו, כי אם בזאת, כי אם בזאת, די נאר, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, יא כי אם בזאת, נאר דאס, כי אם ב, כי אם ליראה, אלעס אנדערש פארט שוין אליינס. יראת הויה היא אוצרו, יראה איז אזוי ווי א אוצר. יא, ס'איז רחב מלמטה וצר מלמעלה. ס'איז די נקודה פשוטה, ס'איז א מורא'דיגע ברייטקייט. סאו דאס מאכט פלאץ, די רגע וואס א מענטש האט די נקודה, האט זיך מקבל געווען עול מלכות שמים, אזוי ווי ס'שטייט איינער וואס איז ליינט קריאת שמע ריכטיג אינו ניזוק כל היום, ער האט שוין אלעס, אלעס אנדערש וועט געשען, וועט געשען, וועט ער קומען, וועט שוין געשען אליינס, דאס טוט שוין די אייבערשטער, דאס איז שוין די וידבר הוי'ה אליו, דאס איז שוין אזוי ווי וידבר הוי'ה אליו מאהל מועד, אזוי ווי ס'שטייט וידבר הוי'ה אל משה די צווייטע מאל, דאס איז שוין. אדער ויאמר הוי'ה אל משה, יא. דאס איז שוין דאס איז שוין וואס די אייבערשטער טוט, ווען א מענטש האט דאס, און ווען ווען א מענטש האט נאכאמאל א ספק, באמת די פשוט'סטע תירוץ איז דאס, און מען גייט צוריק צו א זאת, מען גייט צוריק צו א זאך וואס הייסט ביראה, וואס הייסט, נישט איך, איך בין מסכים צו צו הערן די תירוץ, דאס איז די גאנצע זאך.

וואס איז ממש שטותים, וואס איז ממש בלבולים ווען מען האט קלארקייט עס אריינצוטראכטן. אבער די וועג פון אנקומען צו די קלארקייט איז כעין בזאת, בזאת יבוא אהרן אל הקודש. ס'איז, לאמיר זיך דערמאנען, לאמיר זען, און אסאך מאל, אפילו אסאך עצות וואס מען טוט, און אסאך חכמות וואס מען לערנט, איז באמת נאר צו מברר זיין די זאת, נאר צו מברר זיין וואס איז די זאך וואס וואס איך וויל טאקע? אזוי וואס איז די אמת? וואס איז פשוט? עס איז אלעמאל פשוט, אסאך אלעמאל אסאך מער פשוט ווי מען מיינט. מענטשן מיינען אז אויב איך האב א שווערע שאלה, עס איז דא אין די וועלט א שווערע שאלה, איז די תירוץ מען דארף דארף האבן א פלפול א גאנצע תשובה, אזוי ווי מען לערנט תשובות פון אחרונים, יעדע תשובה איז א פלפול, יא? ר' שלמה קלוגער האט געשריבען א ספר האלף לך שלמה, עס איז דא נאר קורצע תשובות, און ער האט געזאגט ער ווייסט נישט, ער האט געשריבן נאך אסאך פלפולים אבער אויך אויך דעיס. ער זאגט דארט אין די הקדמה ער ווייסט נישט ער זעט אז אלע אחרונים שרייבן פלפולים ער האט נישט געטראפן עפעס א הלכה נישט אין ראשונים נישט אין די גמרא אז א תשובה להלכה דארף זיין א פלפול, א פלפול האט דאך מען דארף וויסן וואס צו טוהן מען דארף שרייבן קלאר וואס די וואס די גדר וואס די הלכה דאס איז די גאנצע דאס איז נישט עס איז פונקט פארקערט אפילו אויב עס איז יא דא א גאנצע פלפול איז דאך פשט אז די גאנצע פלפול זאל אנקומען צו א פשוט פשטות און די פשטות דארף זיין מובן פאר די פאר די קליינטסטע קינד אזוי ווי די ליובאוויטשער רבי האט ליב צו זאגן עס דארף זיין פאר א בן חמש למקרא דארף עס פארשטיין יא איי דו קענסט נישט מסביר זיין דיין פשט פאר בן חמש למקרא איז דאס נישט מקרא ווייסט דאך ס'איז נישט מקרא איז דאך נאך א ווארט פאר די שכינה יא ווער ס'ווייסט די סדר פון אלע מיני חלקי התורה מקרא איז די שכינה אויב אויב מ'קען עס נישט אויב ס'איז נישט אין די חידוש ס'הייסט די חידוש פון די רוב זאכן איז אסאך מער פשוט די תירוץ איז איז עס מורא'דיג פשוט ווען מ'האט אזא מין נקודת הפשטות, אזא מין קיום ליראה, וואס איז א געוויסע צמצום, ס'הייסט ס'לאזט זיך נישט צוקריכן, מ'דארף זיך נזהר זיין פון דעם, נישט צוקריכן, נישט נישט קיין שני בני אהרן וואס זיי ווילן אליינס, זיי ווילן קריכן מיט אלע מיני זאכן, ער וויל נאר בזאת, ער וויל, ער קען באשטיין, נאך דאס אויף אידיש, דאס קען מען זאגן, ער קען באשטיין, ער קען באשטיין צו זיין אונטער די שכינה, ער קען באשטיין צו זיין תחת האמת, כ'קען באשטיין צו טון ריכטיג, כ'קען באשטיין, דאס איז די גאנצע. און דעמאלטס כאפסטו אז די די תירוץ פאר רוב שאלות איז אזוי פשוט, ס'איז ממש, מען לאכט אויף וואס וואס איז געווען די שאלה, מען לאכט אויף ווי מען איז אזוי קאמפליצירט, און פארקערט פון אזא מין קלארקייט בתכלית הפשטות, פארעפנט פארענטפערט זיך אלע שאלות, און נאכדעם מיט די.

צו מסכים זיין צו די שכינה א גאנצע טאג, נישט נאר ווען איך ליין קריאת שמע, ס'דאך א קבלה אויף א גאנצע טאג. כ'קען באשטיין. און דעמאלטס אפילו מען מען גייט אריין אין אלע מינע קאמפליצירטע שאלות, מען דארף זיך יא מפלפל זיין און לערנען בעיון און לעבן אין די וועלט, די פלפול פון די וועלט. אבער וויבאלד האסט דאך אזא פשטות, אזא נקודה של אמת, ס'איז א נקודה של קלארקייט. דאס, דאס, דאס לידט די וועג, דאס עפנט אויף די וועג, דאס ווייזט דיך וויאזוי צו ענטפערן דעי קשיא, ווי צו ענטפערן דעי קשיא, און אויב מ'האט נישט דאס איז אלעס פארקרומט, איז אלעס פארדרייט, אלעס, אלעס קען ווערן, יעדע זאך קען מען מהפך זיין לרעה, יעדע זאך איז דא מ"ט פנים טהור, מ"ט פנים טמא. ס'איז נישטא קיין שום בטחון, בזאת אני בוטח. מענטש דארף האבן בטחון, מענטש דארף וויסן זיכער וואס ער טוט. א מענטש קען נאר האבן בטחון אין איין זאך, אויב ער איז מסכים אז ער, ער איז. און ער טוט גוט. דאס איז די איינציגסטע זאך וואס געבט בטחון, און ווען א מענטש טוט דאס, און דאס איז אזוי ווי די צווייטע חלק פון דעם, מ'טאר נישט מפקפק זיין אויף די שכינה, מ'טאר נישט רעדן לשון הרע אויף די שכינה, מ'טאר נישט זיך איבערקלוגן איבער די שכינה. עס איז דא זייער אסאך קטרוגים, אזוי ווי אונז לערנען ס'איז דא א קטיגור, יא, קומט זאגן דאס די מענטש אז ער האט געזינדיגט, ער גייט אין הימל, ער זאגט אין בית דין של מעלה. די קטיגור איז דא אויך אויף יעדע מעשה, אסאך מאל א מענטש טוט א גוטע מעשה, איז אויפגעשטאנען, ער האט געהאט א רצון טוב, ער האט זיך מקבל געווען עול מלכות שמים, מען טוט עפעס, שפעטער קומט א חבר און זאגט, ביסט נישט געווען ריכטיג, ס'איז געווען מיט אזא חטא, אזא פגם, מיט צופיל חוצפה, מיט צו ווייניג חוצפה, מיט צו הויך, צו נידריג, צו צו גרויס, צו קליין. בזאת אני בוטח, ווייסט וואס, אני בתומי אלך, איך האב איך האב געטון וואס איך האב געהאלטן ריכטיג, איך דארף נישט מער טראכטן, דאס איז ממש יעצט, דאס איז די שטן וואס איז מקטרג, האסט נישט געטון ריכטיג, איך האב יא געטון ריכטיג, אויב איך האב נישט געטון ריכטיג, ס'איז נאר דא איין וועג צו אויסגעפינען צו איך האב געטון ריכטיג, נאר פון דער זאת, נאר פון דער שכינה, איך זאל צוריק גיין און און נאכאמאל אינדערפרי, אפשר מארגן אדער היינט, וועל איך אליין זעהן אז עס איז נישט געווען ריכטיג, דאס הייסט באמת שמים יגלו עוונו, די זוהר רעדט וועגן דעם אין פרשת ויקרא, איינער וואס אמאל א מענטש זינדיגט און דארפסט שרייבן א הארן אויך געזינדיגט, אבער ווען מען קומט די איינציגסטע מענטש וואס קען דיך זאגן אז דו האסט געזינדיגט איז די שכינה, מען טאר נישט גלייבן קיינער אנדערש, ווען די שטן זאגט דיך אז דו האסט געזינדיגט קענסטו אים שיקן לעזאזל, אזוי ווי אזוי ווי די פסוק זאגט, מען דארף מען דארף אים נישט אויסהערן בכלל, וועם דארף מען אויסהערן אז מען האט געזינדיגט? איך האף אז עס איז קלאר וואס איך זאג. וועם דארף מען אויסהערן וואס איך אויסגלייבן אז מ'זינדיגט זאגט דער זוהר נפש כי תחטא ושמעה קול אלה, מען דארף הערן די קול השכינה, די זוהר זאגט ווען מען שטייט אויף בחצות און מען לערנט תורה דעמאלטס איז די אורייתא קא מודעא ליה, די שכינה איז אים מודיע, די תורה איז אים מודיע זיינע חטאים. דאס הייסט ווען א מענטש האט אזא מאמענט פון קלארקייט, אז און ס'מאכט זיך אמאל, פארקערט, אמאל איז דא א זאך וואס א מענטש האט געטון, יעדע איינער האט משבח געווען, יעדע איינער זאגט wow wow wow ס'איז געוואלדיג. אבער ער האט זיך געזעצט פאר די שכינה, פשטות, אויב איך מיין איך גוט בין איך מסכים צו טון גוט אדער איך מיין עפעס אנדערש. און ער האט געזען אז ס'איז נישט געווען ריכטיג, ס'האט געהאט אלע תירוצים שבעולם, ער קען שרייבן א שעמעווסע תשובה, א לאנגע תשובה צו מצדיק זיין אויב ס'נישט געווען ריכטיג, זאגט ער אים סארי איך האב נישט געטון ריכטיג, איך וועל פרובירן נעקסטע מאל נאך יא צו טון ריכטיג, נחני בדרך אמת, דאס הייסט תשובה. טו נישט תשובה טון צו די שטן, נאר תשובה טון צו די שכינה, טו נישט תשובה טון צו די מידת הגבורה, נאר תשובה טון צו די בינה, צו די שכינה. דאס איז די, דאס איז די, דאס איז די. כי אם בזאת יבוא אהרן אל הקודש און פון דעם קומט מען אן דאס די דאס די ירא שארית און מתתא לדעת דעת כולה יראת השם ראשית דעת ראשית חכמה יראת השם און פון דעם איז מען משיג חכמה פון דעם דא קומט עפענט זיך די גאנצע חכמה פון די וועלט און דא האפן אונז און און אונז ווילן זאגן אז אונז אונז זענען אונז קענען באשטיין אונז קענען באשטיין עשני כלי אונז קענען באשטיין צו זיין כלי פון די שכינה אונז קענען באשטיין צו צו זיין דער וואס מ. וואס די וואס די ארבעט דורך אים וואס די חכמה איז שורה אויף אים וואס די אמת איז שורה אויף אונז.